מאנטאג נצבים וילך תשפ ד, ברוכים הבאים בשם השם, אירגון שיעורי תורה האט די גרויסע כבוד מקבל פנים זיין די גאנצע חשובע עולם, אזוי ווי מיר האלטן די ימי רחמים ורצון מ'זוכט חיזוק און התעוררות האב איך די זכי' צו האבן מיט אונז הרב הגאון רבי איציק אייזיק קרישבסקי וואס טוט מיט גוטן אונז אלעמען התעוררות מעניני דיומא, און ממילא וועגן די נושא גודל התקרבות להשם בימי רחמים ורצון, אין די געלעגנהייט בשם אירגון שיעורי תורה ווילן אנווינטשן א מזל טוב פאר די היינטיגע מגיד שיעור הרב הגאון רבי איציק אייזיק קרישבסקי וואס היינט ביינאכט מאכט ער חתונה אייניקל און ר' חיים וויזשניץ. און אלע פרייען זיך און ער וויל שמחת התורה אריינמישן אין די שמחה געבן אונז א דרשה, און ברוך השם איך האב אויך די זכי' איך קען היינט חתונה מאכן, דער וואס וויל קען קומען אין די נייע זאל לעבן פיפטי פורסט סטריט און פארטינט עוועניו, די נייע באבובער זאל לעבן שום שמחות ביי אלע אידן, יעצט האב איך די כבוד און זכי' אויפצורופן הרב הגאון רבי איציק אייזיק קרישבסקי פאר די היינטיגע שיעור.

בעזרת השם יתברך ברוב רחמיו וחסדיו מען האט געשריבן אויפן צעטל הרב באלד האט געשריבן מ'וועט רעדן וועגן גודל התקרבות להשם בימי הרחמים והרצון באמת אריין די וועלט דאס איז די יסוד פון חודש אלול און די יסוד פון חודש תשרי הבא עלינו לטובה חודש אלול איז דאך די ראשי תיבות שטייט אין קדמונים אני לדודי ודודי לי שטייט פון ר' משה'לע קאזשניצער כאטשיג ס'איז דא א רמז אין די תורה דער אור החיים הקדוש און נאך, שטייט אין די פרשה צוויי וואכן צוריק ובכתה את אביו ואת אמו ירח ימים, אז דאס גייט ארויף אויף חודש אלול, פון דעסטוועגן אבער זאגט דא ר' משה'לע כאטשיג ס'קוקט אויס אז די עבודה פון חודש אלול איז מיט בכיות, אבער איך זאג אז מ'וועט גיין מיט אהבה צום הייליגן באשעפער מיט שמחה וועט מען אסאך בעסער מאכן ווי מיט בכיות, אזוי שטייט אין באר משה פון ר' משה'לע קאזשניצער. און ער זאגט א שטיקל חכמה, ער זאגט איך האב א ראיה צו מיר, ווייל אזוי שטייט אני לדודי ודודי לי, דודי איז דאך א ענין פון אהבה, פון ידידות, איז דאס דאך די ערשטע טריט פונעם חודש אלול, דעם גודל התקרבות להשם. כ'וואלט געוואלט זאגן א נקודה. אוודאי דער איש החכם דארף וויסן אז ס'איז די התקרבות צום הייליגן באשעפער. ווייל די גאנצע משפט ראש השנה איז דאך פאר דעם וואס מ'איז געווארן נתרחק פונעם הייליגן באשעפער במשך די גאנצע יאר. קומט ראש השנה. ווערט א התחדשות. וואס איז דער התחדשות וואס עס ווערט ראש השנה? אוודאי שטייט דא התחדשות אין אלע ענינים, אין די בריאה, אין גאנצע אלעס איז דא א התחדשות, אבער די עיקר התחדשות איז, שטייט אין פרשה פון פארגאנגענע וואך, צווישן שלישי און רביעי, דארט איז דא פיר פסוקים, די פיר פסוקים, כידוע, צדיקים האבן מורא'דיג געקאכט אין די פיר פסוקים, די פסוקים איז היום הזה השם אלוקיך מצווך לעשות, נאכדעם שטייט את השם האמרת היום, והשם האמירך היום, ולתתך עליון, זאגט רבי אברהם שרגא זכר צדיק לברכה, זאגט ער כידוע אז צדיקים זענען יעדן טאג כורת ברית מיטן הייליגן באשעפער, יעדן טאג איבער א נייעס, כאילו עס וואלט קיינמאל נישט געווען ביז היינט, יעצט הייב איך אן כורת ברית זיין מיטן רבונו של עולם. זאגט אבער כלל ישראל וואס נישט זענען אין די מדריגה דארפן כאטשיג יעדן ראש השנה מאכן א נייע כריסת ברית מיטן רבונו של עולם, און אט אט דאס זענען די פיר פסוקים וואס דאס שטייט די ענין פון כריסת ברית, מאכט א נייע בונד מיטן רבונו של עולם, לשמור כל מצוותיו און וואס עס שטייט ווייטער, און בפרט ס'הייבט זיך אן די פסוק היום הזה כידוע אז דער היום גייט ארויף אויף ראש השנה, שטייט אין שם משמואל ברענגט ער אראפ אזוי, ער ברענגט די תניא. אין לקוטי תורה לעצטע וואך, וילך מיין איך, די וואך, שרייבט ער מסביר וואס איז דאס די ענין פון כריתת ברית, ווען דארף מען א בונד, א בונד דארף מען ווען צוויי מענטשן האבן זיך זייער ליב, און מען גייט אוועק, מען געזעגנט זיך, און פון דעס, און דעמאלטס איז שייך מען זאל פארגעסן איינער פונעם אנדערן. אויף דעמאלטס מאכט מען דעם כריתת ברית אויף יענעם זמן, בשעת מען זעהט זיך, בשעת מען איז איינער מיטן אנדערן, אויף דעם דארף מען נישט קיין כריתת ברית, די ברית איז אויף א צייט ווען מען זעהט זיך נישט, זאגט די הייליגע תניא אז די כריתת ברית אידישע קינדער מיטן רבונו של עולם איז אויף דעם זמן איבער דעם יאר, צו ווען א איד פילט ווייט פונעם רבונו של עולם, ער קאכט זיך נישט אין דעם זכרונות געדענקען דעם הייליגן באשעפער, אט אויף יענע זמן איז די כריתת ברית דער רבונו של עולם מיט אידישע קינדער, כאטשיג דו טראכטסט נישט פון מיר, כאטשיג דו, אבער איך בין אבער יא מיט דיר א בונד, איך האב געמאכט מיט דיר א בונד אפילו אין די אלע זמנים, אין אלע ענגע זמנים, אויף דעמאלטס איז די כריתת ברית א מודיגע א מודיגע א מודיגע חיזוק דאס. אזוי שטייט אין ליקוטי תורה. קומט חודש אלול, איז די די ווען מען רעדט פון התחדשות, איז די ערשטע התחדשות וואס עס דארף זיין, איז אין די נקודה, אין די ענין פון כריתת ברית, ווייל אויב חלילה מען איז נישט כורת ברית מיטן רבונו של עולם, הייבט זיך גארנישט אן, די גאנצע געשעפט הייבט זיך נישט אן, די הייליגע מהרל איז דא פון אים א דרשה לשבת שובה, שרייבט די מהרל דארטן אויף דריי זאכן איז יום כיפור נישט מכפר, זאגט ער איינע פון די זאכן איז, ברוך השם איז עס נישט דא אבער די נקודה פון דעם איז מפר ברית מילה, זאגט ער אז דער מפר ברית מילה פשט ער האט אפגעהאקט מיטן רבונו של עולם, וואס איז תשובה וואס? האסט אפגעהאקט מיט אים אינגאנצן? אזוי שרייבט דער מהרל אז ביי דעם מפר ברית מילה האט נישט מיט יום כיפור גארנישט כיפור האט ווייל ער האט אפגעהאקט אינגאנצן קומט אויס אז די ראש השנה די יום כיפור איז די התחלה די ראשית איז די כריתת ברית מיטן רבונו של עולם ס'דא א ספר אזור אליהו ער איז געווען רב אין וויסקיט ער איז געווען א קאצקער חסיד און א גרויסע גאון געווען אינדערהיים פאר די קריג איז דאס געווען די איינע פון די שטערקסטע חסידישע ספרים וואס מ'האט געלערנט איז געווען די אזור אליהו. זאגט די אזור אליהו אויף די אויף די פסוקים את השם האמרת, ס'איז א מורא'דיגע שמועס, און זיין נקודה גייט אזוי, ער זאגט, א איד דארף אויפשטיין יעדע אינדערפרי און זאגן, ער זאגט אזוי, יעדער איינער קען איין טאג אליין, איין טאג, איך קען נישט איין טאג לערנען תורה מתוך הדחק? איך קען נישט איין טאג, איין טאג קען איך נישט פורש זיין פון מיינע נארישע תאוות פארן כבוד פונעם אייבערשטן? איין טאג, ווער קען נישט? איך קען נישט אויסהאלטן איין טאג? זעט דאך יום כיפור וויפיל יעדער איינער פאסט. גוט, א איד דארף אויפשטיין אינדערפרי און זאגן את השם האמרת, זאגן פארן אייבערשטן, ער דארף זאגן, ווייל דער דיבור טוט מורא'דיג אויף, רבונו של עולם, היינטיגע טאג בין איך מקבל צו זיין דיין עבד, היינט בין איך דיינס, איך זאג דיר צו היינט, איך גיב דיר אוועק די היינטיגע טאג, וואס דו הייסט גיי איך דיר פאלגן. זאגט ער, דאס טוט אויף א מורא'דיגע פעולה אין א מענטש, יעדן טאג איבער אנייס, יעדן טאג זאל ער ארויסזאגן מיט די מויל, רבונו של עולם היינט וויל איך זיין א עבד נאמן פאר דיר, איך גיי דיר פאלגן וואס דו זאגסט היינטיגע טאג, נישט זיין ווי נעכטן. נו, איז דאך אוודאי און אוודאי, קומט ראש השנה, דער היום הזה, איז דאך אוודאי און אוודאי אז דאס מיינט אבער דארף מען זאגן פארן רבונו של עולם, אוודאי ערב ראש השנה און ראש השנה, אוודאי דארף מען דאס כורת זיין ברית מיטן רבונו של עולם. ס'איז אבער זייער נישט גרינג צו ווארטן אויף ראש השנה אליין, ס'איז זייער נאריש צו ווארטן אויף ראש השנה אליין, דאס דארף מען האבן פאר ראש השנה. נאך פאר ראש השנה יעדן איינציגן טאג חזר'ן אז איך בין כורת ברית מיטן רבונו של עולם, איך בין זיינס. מיר זענען געוואוינט מורי ורבותי אז אין ראש השנה גייען מיר באקומען, יא, יעדער איינער ווייסט ראש השנה קומט מען נעמען, וואס קומט מען נעמען? מען קומט בעטן, רבונו של עולם איך וויל, איך וויל א גוט יאר, איך וויל לעבן, איך וויל נאך א יאר לעבן, מען בעט, מען קומט נעמען. אבער מורי ורבותי, כ'מיין דא ליגט א שטיקל טעות. די עיקר פון ראש השנה איז נישט דער נעמען. די עיקר פון ראש השנה איז דער געבן. איך קום געבן כבוד פאר'ן רבונו של עולם. דאס איז די עיקר פונעם ראש השנה. נישט דער נעמען, נאר דער געבן פאר'ן הייליגן באשעפער. וויאזוי געב איך אים, אז איך בין אים ממליך. דעם הייליגן באשעפער, און איך נעם עס אריין אין הארצן, און איך חזר אריין אין הארץ אז דער באשעפער איז דער איינציגסטער, און ער, ס'איז מיר מיר א זכיה צו זיין זיין עבד, ס'איז מיר א זכיה אז ער איז מיין מלך, מיט דעם געבסטו, דאס די, דאס איז די עיקר פון ראש השנה, במילא פארשטייט מען אליין אז וויפיל מען געבט אט אזויפיל באקומט מען אויף צוריק, אבער אז מען קומט ראש השנה אן א כריתת ברית און גארנישט, רבונו של עולם איך וויל, איך וויל, איך וויל, יא איך וויל נאך א יאר. ווי ס'איז געווען, כ'ווייס נישט מיט וועמען ס'איז געווען, כ'ווייס נישט ווער ס'איז געווען, כ'מיין טריסקער מגיד אפשר, האט ער געזאגט, דו ווייסט וואס דאס מיינט ראש השנה? וואס מיינט אינזין האבן תקיעת שופר? מ'דארף ליב האבן יעדן איד. זאגט ער, וואס הייסט ליב האבן יעדן איד? איך גיי ליב האבן יעדן איד. זאגט ער, אפילו דעי פריץ, דערמאנט א נאמען, דעי פריץ איז א איד. נעבעך אזוי קוקט אויס, און ער קומט אהין ער זעהט יום כיפור עס טוט זיך מען גייט פרעגט ער אידן פרעגט ער וואס גייט דא פאר ראש השנה יום כיפור זאגט מען אים ס'איז ס'איז ראש השנה יום כיפור עס איז ס'טוט זיך גייט קומט ער אריין אין בית מדרש די פריץ און ער געט א קלאפ זאגט ער רבונו של עולם שקויעך פאר דעם פארגאנגענעם יאר און ביטע געב מיר נאך א יאר אבער איין זאך בעט איך דיר די די אידישע דאמף פארלייד איך נישט. דער גערוך פון די אידן פארלייד איך נישט. א גוטן טאג און ער גייט זיך אוועק. זאגט ער אים, אפילו אויף אזא איד דארפסטו אויך מקיים זיין ואהבת, אהבת ישראל פאר דו גייסט צו תקיעת שופר. זאגט ער אים, אויב אויב אויב אזוי זאל עס דער רבי אינזינען האבן. איז על כל פנים. ווי בין איך אנגעקומען צו דעם? געדענק שוין נישט. וועגן געבן, העלפן צו נעמען און געבן. אה אה אה אה אה די פ די פאר ס'האט פארשטאנען רבונו של עולם האסט מיר געגעבן איין יאר פליז געב נאך א יאר יא דעטס איט ער ווייסט נישט עפעס אנדערש אבער מיר ווייסן יא עפעס אנדערש אז די עיקר פון ראש השנה איז, די הכנה צום ראש השנה איז געבן פארן הייליגן זיך אוועקגעבן פארן רבונו של עולם. ס'איז געקומען א בחור א חתן צו ר' מענדל פוטערפאס עליו השלום, דא האט מען זיכער געהערט פון ר' מענדל פוטערפאס די גרויסע משפיע אין חבד, יא? איז געקומען צו אים א חתן און ער בעט אים אזוי, כ'קען נישט באקומען א הדרכה צו די חתונה? זאגט אים ר' מענדל, האסט שוין געקויפט א קידושין רינגל? זאגט ער, יא. ברענג עס מיר. ער ברענגט אים דעם קידושין רינגל, פרעגט ער דעם חתן בחור, וואס זעסטו דא? זאגט ער דא איך זע דא א זילבערנע א זילבערנע רינגל. וואס נאך זעסטו דא? איך זע דא, ער באטראכט אהער אהין, דא איז דיקער דא איז דינער. וואס נאך זעסטו דא? ער זעט מער גארנישט. זאגט ער אים האסט נישט געזען דער עיקר, דו ווייסט אז דא איז דא א לאך, דעם לאך האסטו נישט געזען. פרעגט ער אים וואס איז דער לאך, דער לאך איז ווען מען גייט מקדש זיין א פרוי דארף מען פארדעם מאכן ביי זיך אינעווייניג א לאך, מען דארף ביי זיך מחסר זיין צו קענען חתונה האבן, אויב מען קען נישט ביי זיך מאכן א לאך, אוועקגעבן פון זיך, קען מען נישט חתונה האבן. דאס דאס האב איך געוואלט, דאס איז די הדרכה פאר די חתונה, און יעצט קענסטו גיין געזונטערהייט. רבותי, שטייט שטייט די הייליגע מאור עיניים אין די ליקוטים, הייליגע מאור עיניים, את השם האמרת והשם האמירך, זאגט ער וואס איז די לשון האמרת והאמירך, זאגט ער ס'איז א לשון פון וואס ביי יבמה שטייט עשה בה מאמר, וואס מיינט עשה בה מאמר? וואס מיינט די ווארט מאמר? ווייל באמת איז זי מקודש פון דעם ערשטן מאן, די קידושין גייט אריבער, די קידושין פון דעם ערשטן מאן גייט אריבער צו די יבמה יעצט, נאר דער צווייטער מאן דארף זאגן א מאמר, דארף ער זאגן הרי את מקודשת. זאגט ער, את השם האמרת, דער אייבערשטער האט אונז שוין לאנג מקדש געווען, אזוי זאגט די הייליגע מאור עיניים, און דארף מען יעצט מחדש זיין דעם קידושין, אבער די ברית, דער אייבערשטער האט שוין לאנג מקדש געווען, ממילא אז סקומט צו ראש השנה דארף מען וויסן, דארף מען קודם כל זען צו איך האב געמאכט ביי מיר א גענוג א גרויסן לאך, דער לאך איז האב איך מקבל געווען פון זיך אביסעלע מחסר צו זיין פארן כבוד פונעם רבונו של עולם, אביסעלע, מ'רעדט נישט יעצט פון תעניתים, מ'רעדט נישט פון קיין סיגופים, אבער אביסעלע האב איך מחסר געווען, שטייט אין שם משמואל. זאגט ער אז די עיקר פון ראש השנה איז אויף וואס מען איז דן, נישט אויף די עיקר מצוות התורה, צו האסט געלייגט תפילין, צו האסט געדאווענט, עה, נישט אויף דעם, די עיקר איז אויף, ר' איד, אויף קדש עצמך במותר לך, אויף דעם איז די עיקר משפט. אזוי שרייבט די שם משמואל, א מורא'דיגע מורא'דיגע ווארט, טאקע די וואך אין וילך, איך מיין וילך שרייבט ער עס, ס'איז א מורא'דיגע נקודה, פשט איז, ר' איד האסט געמאכט ביי דיר א לאך, שטייט אין הייליגן אוהב ישראל, אלול איז א' לול, יעדער איינער ווייסט וואס מיינט א לול? א לעכעלע, די גמרא זאגט דארט ביי בית קדשי קדשים איז געווען א לול, דאס איז דאס פארלאנגט מען קען זיין, דאס איז דער רמז, רבי איד אלול מאך א לול ביי דיר, מאך א לעכעלע, מאך א לאך. געב אַ, געב אַװעק אַביסעלע פֿון דיר, אַביסעלע, געב אַװעק, שטײ אױף אַביסעלע פֿריִער, דאַװן געשמאַקער, געב עפּעס אַװעק פֿון דיר, מאַך אַ לאָך פֿאַר, נאָך דעם קען מען רעדן, יעצט קען מען רעדן פֿון ראָש-השנה, אָבער פֿאַר, פֿאַר דער מענטש װײס נישט פֿון מאַכן אַ לאָך, נישטאָ פֿון װאָס צו רעדן בכלל. איך געדענק נישט צו איך האב דערציילט שוין דא א מעשה וואס איך האב געהאט פאראיאר זומער אין ארץ ישראל מיט דעם איד ביים דאווענען. ניין? אין אריזאנע איז איין מעשה. איך האב שוין דערציילט די מעשה? איז יא גוט. פיין גוט. גוט פיין. איך חזר עס פאר מיר בקיצור. איך בין געווען פאר א יאר בין איך געווען אין ארץ ישראל זומער האב איך געדאוונט אין סאטמאר בית מדרש אין רחוב יואל א שיינע גרויסע לעכטיגע בית מדרש נאכן דאוונען געבליבן געווען דא אביסל געלערנט באמערק איך קומט צו א אינגערמאן און ער גייט ארויס אין מזרח וואנט ביים פענסטער און ער שטייט. און ער קומט מיט א סידור און ער הייבט אן, מישט אויף די ערשטע ברכה און ער דאווענט און ער דאווענט, וואס זאל איך ענק זאגן, אפשר דאווענט ער נאך יעצט, אזוי לאנג דאווענט ער, ער דאווענט ער ווערט נישט פערטיג, איך בין געווארן נערוועז, פארוואס איך בין געווארן נערוועז ווייס איך נישט, ענדליך מישט ער אריבער דעם בלעטל, פארשטיי איך ער גייט שוין מאכן עושה שלום, אה, פון איין עמוד צום אנדערן עמוד האט געדוירט אזוי לאנג. ביז ענדליך ענדליך ענדליך האט ער געענדיגט שמונה עשרה, ער ענדיגט שמונה עשרה, טוט אויס די תפילין, זאג איך אים, כ'מעג דיך פרעגן א שאלה? זאגט ער יא, זאג איך אים, איר קענט מיר שוין זאגן וואס איז פשט אין אזא לאנגערע שמונה עשרה? האט ער מיר געענטפערט, זייער פשוט, כ'בין געקומען אין שול האב איך געטראכט אז איך גיי אין בית המקדש, כ'האב זיך געשטעלט שמונה עשרה, איך רעד דאך מיטן אייבערשטן! האט געמאכט א מ מ מיט די הענט, איך רעד דאך מיטן אייבערשטן! במילא אז איך האב נישט אינזין א ווארט זאג איך עס איבער נאכאמאל, איך רעד דאך מיטן אייבערשטן! האט נישט פארשטאנען וואס איך וויל פון אים בכלל. אט א דאס איז די פשט, א איד געט אוועק פון זיך פארן רבונו של עולם, איך רעד יעצט מיטן אייבערשטן! אלעס איז נישט דא, אלעס איז געענדיגט, אלעס איז געשטארבן, ס'איז דא א באשעפער, ס'איז דא א מלך, אט א דאס איז די ערשטע הכנה צום הייליגן יום טוב, און דאס איז די די התקרבות וואס א איד פרובירט זיך מקרב זיין צום רבונו של עולם, אט א דאס איז די גרעסטע התעוררות הרחמים והרצון. כידוע, צדיקים האבן געטייטשט, האבן געזאגט אויף די גמרא אז. אי מלכא אנא עד השתא אמאי לא אתית לגבאי ראש השנה מ'האט געשריגן המלך האט מען זיך דערמאנט די גמרא ווי בין איך געווען ביז יעצט שטייט אין ספרים הקדושים אז ס'גייט ארויף אויף חודש אלול רבי איד ווי ביסטו געווען חודש אלול איך בין דאך דא פארוואס קומסטו נישט חודש אלול דער ערוגת הבושם טייטשט דרשו השם בהמצאו בהמצאו מיינט חודש אלול. בהיותו קרוב איז ראש השנה, בהמצאו איז אלול ווען איך בין נאך אויפן וועג, דרשו השם בהמ א, אנטשולדיגט כ'האב נישט גוט געזאגט, ניין, דרשו השם בהמצאו ראש השנה, קראוהו בהיותו קרוב, ווען ער איז נאנט אויפן וועג צו קומען און נאכנישט דא, דעמאלטס קראוהו, ווארט נישט אויף ראש השנה, אזוי טייטשט דער ערוגת הבושם, קראוהו בהיותו קרוב, ווען ס'איז נאך חודש אלול זאלסטו מיר רופן. יא, כידוע פון הייליגן תניא. כ'האב עס געהערט אויך פון ר' מענדל פוטערפאס עליו השלום, אז די משל פון חודש אלול מיט חודש תשרי איז אז חודש אלול איז מלך בשדה, ווער ס'וויל קען קומען מקבל פנים זיין דעם מלך ווען נאך אינדרויסן, דער מלך נעמט אים אויף בסבר פנים יפות, ער קען רעדן מיטן מלך, ס'איז א לעכטיגע מצב, אבער אויף די רגע ווען דער מלך קומט אריין בהיכלו איז געענדיגט, מ'קען נישט אריינקומען ווען מ'וויל און נישט יעדער קען אריינקומען. די הייליגע בעל התניא געזאגט, חודש אלול איז מלך בשדה, ווער ס'האט שכל גייט ארויס מקבל פנים זיין דעם מלך, יא ווען ער איז נאך בשדה, ווען נאך חודש אלול איז ער מקבל פנים פונעם מלך, און דער מלך נעמט אים אויף אזוי שיין, און ער גייט אריין צוזאמען מיטן מלך, קומט אריין אין שטאט אריין, אט דאס איז דער חודש אלול, איז חודש אלול איז די גרעסטע, דאס איז פון די גרעסטע זמני רחמים ורצון איז חודש אלול. שטייט אין אין הייליגן חתם סופר אז די גרעסטע זמן די גרעסטע עת רצון פון חודש אלול איז די לעצטע מינוט, די לעצטע מינוט פון חודש אלול דאס איז די גרעסטע עת רצון, יא, א רגע דערנאך ווערט איבערגעדרייט אויף דין. ממילא וואס נענטער עס ריקט זיך אריין אין חודש אלול דארף מען וויסן אז עס איז נאך אלץ א גאר מוראדיגע עת רצון מער און מער, דארף אויסנוצן די טעג, שטייט דער ערוגת הבושם, ער רעדט זיך אפ, ער זאגט איינע פון די מבצרים וואס כלל ישראל פארמאגט קעגן דעם יצר הרע איז דער חודש אלול, באשעפער געבט א מתנה דער חודש אלול, שטייט אין ספרים הקדושים, כמה ספרים, הפלאה און אנדערע, נותנים לבתולה שנים עשר חודש, אז חודש אלול איז דאך מזל בתולה, אז א איד קען חודש אלול זיין אזוי ווי א בתולה, קיינמאל נישט געזינדיגט, קיינמאל נישט געווען לאיש אחר, קיינמאל נישט, אזא כח, זאגט דער זאגט דער ערוגת הבושם, און דייקא וועגן דעם פארלייגט זיך דער בעל דבר צו מבלבל זיין דעם מענטשן ער זאל נישט ער זאל פארפאטשקענען דעם חודש אלול. ווייל נאכדעם וועט קומען חודש תשרי וועט ער נישט פילן קדושת ימים טובים, אזוי שטייט אין ערוגת הבושם, ער איז אים מבלבל מיט אזעלכע בלבולים אין חודש אלול, כדי ער זאל נישט טראכטן א רגע פונעם הייליגן באשעפער אז ס'וועט קומען תשרי, ער האט נישט וואס אריינצוגיין, ער האט זיך נישט צוגעגרייט חודש אלול, אזוי שטייט אין ערוגת הבושם, ממילא דארף מען וויסן אז ס'נאך דא, מיר שטייען נאך אין חודש אלול, און ס'איז א זמן פון. זיך מחזק צו זיין, א זמן זיך מחזק צו זיין און זיך צוגרייטן צום רבונו של עולם, די דאווענען זאל זיין בעסער אין חודש אלול, מאכן א קבלה אריין קומען אין בית מדרש, נישט ניטאמאל אריין ברענגען דעם טעלעפאן אין בית מדרש, לאז אינדרויסן, איך קום אריין צום אייבערשטן, מאכן אביסל קבלות, נענטער ווערן צום רבונו של עולם, ממילא וועט קומען ראש השנה וועט ער נישט זיין אזוי פרעמד ביי זיך. באמת, הייליגע יום טוב ראש השנה הבא עלינו לטובה. איז איז א א אמת א יום הגדול והנורא. מ'זאל באטראכטן ווער ס'איז געווען מיט אונז פאראיאר ראש השנה און ווי איז ער היינט דעם ראש השנה. דאס הייסט אז די אלע מאורעות קשות וואס כלל ישראל האט מיטגעמאכט, בפרט אונזער שטאט האט פארלוירן זייער אסאך צדיקים, ערליכע אידן, דאס איז אלעס געווען פארשריבן ראש השנה פאר א י, ווען מיר וואלטן געווען געוויסט פאראיאר ראש השנה וואס עס שטייט וואס מען שרייבט אויף, וואלט מען זיכער מרעיש עולמות געווען, מ'האט נאר נישט געוויסט. איז אוודאי די ראש השנה איז א גרויסע יום הדין, פשוט כפשוטו, מען איז דן, ווי מען זאגט דארטן, אויף אלעם, כפשוטו ממש, און ס'כאפט א גרויסע טרייסל.

און דאס איז די דאס איז די ערשטע הכנה אז מען וויל ניצל ווערן אריבערגיין דעם ראש השנה געזונטערהייט דארף מען פשוט וויסן אז מען דארף תשובה טון יעדער איינער ביי זיך יודע לב יודע מרת נפשו און פשוט א קלייניגקייט געבן א רוק געבן א רוק זיך אפרוקן פון רע זיך דערווייטערן פון רע מאכט א מורא'דיגן רושם אין הימל. חזון איש איז אמאל געזעצן מיט איינעם אינמיטן אזוי געקומען א פליג און האט משוגע געמאכט יענעם אהער אהין, יענער האט זיך אזוי געווארן נערוועז, זאגט אים דער חזון איש וואס ביסטו נערוועז, דאס איז א ראש השנה'דיגער פליג, דאס האט מען פאר א יאר ראש השנה פארשריבן אז דער פליג זאל דיר יעצט נערוועז מאכן. די אלע מאורעות וואס מיר האבן געהאט איבערן יאר, דאס איז א ראש השנה'דיגע מעשה, דאס האט מען פארשריבן ראש השנה, ווי אזוי ס'איז נישט קיין קינדער שפיל. אבער דער הייליגער באשעפער, ער וויל דאך טון גוטס, און ער וויל משפיע זיין גוטס פאר אידישע קינדער. איז די ערשטע זאך איז, נאך פאר מען קומט אריין אין ראש השנה, וואס עס שטייט אין הייליגן תפארת שלמה, סוף פרשת וירא, און רבי אביגדור מילער פלעגט זיך קאכן אין דעם יסוד, אז זאגט ער, פאר דו האסט באדאנקט פאר דעם פארגאנגענעם יאר, ביסטו נישט בארעכטיגט זיך צו שטעלן בעטן פאר א נייע יאר. ר' איד, דו האסט שוין באצאלט דעם פארגאנגענעם יאר, דו האסט שוין געדאנקט פארן פארגאנגענעם יאר, ברוך השם, די לונגען האבן געארבעט, די נירן האבן געארבעט, אלעס האט געארבעט, האסט באדאנקט פאר דעם? דו האסט באצאלט פאר דעם ר' איד? זאל איך קענען בעטן א נייע יאר ווי די ווי די פאריעריגע יאר, האסט באצאלט פאר דעם? במילא איז יעצט די צייט זיך אוועקשטעלן דאנקען און לויבן השם יתברך פאר יעדן טאג, בפרט ווען מען זאגט מודים על חיינו המסורים בידך, דאנקען אויף יעדן אבר, יעדע קלייניגקייט, דאנקען דעם רבונו של עולם. איך וועל זאגן א טשיקאווע ווארט, ר' שלום בראנדער זכר צדיק לברכה ראש ישיבה אין בעלז, און א גרויסע חשובע איד געווען, האט ער אמאל געזאגט ביי א סעודת שבע ברכות, האט ער געזאגט אזוי, ביי די חתונה פון יענער דאס, האב איך געהערט אז די בדחן האט געזאגט אזא ווארט, די בדחן האט געזאגט ס'איז געקומען א איד א זקן, שוין איבער די אכציג יאר, געקומען צו א בראוקער ער וויל קויפן א לאט, א גרויסע לאט צו בויען, פרעגט ער אים א איד שוין איבער די אכציג יאר גייט בויען א, וואס דארפסטו בויען, וואו גייסטו בויען? האט די איד געענטפערט איך בין געווען ביים דאקטער, און ער האט מיר געזאגט אז איך האב לא עלינו וואסער אין די לונגען, און איך האב שטיינער אין די נירן, און איך האב קאלעך אין די ביינער, קומט דאך אויס האב איך דאך אלע מאטריאלן אויף צו בויען א בנין, במילא מילא זוך איך צו קויפן א לאט וואו צו בויען. אזוי אזוי האט דער בדחן געזאגט, האט רבי שלום בראנדער געזאגט, ווען דער איד פרעגט מיר, וואלט איך אים געזאגט, רב איד, איר האט קאלעך און איר האט שטיינער, זאלט איר טון וואס שטייט אין דער פרשה לעצטע וואך, דעם אבנים גדולות, וסדת אותם בשיד, וכתבת עליהם את דברי כל דברי התורה, דאס זאלסטו טון ווען דו האסט די אלע מאטריאלן. שוין. אבער א פנים ווי האב איך געהאלטן? נו. מען דאנקט דעם אייבערשטן. אה אה אה אה. דארף מען דאנקען דעם הייליגן באשעפער. יא, ברוך השם אז איך האב נישט קיין שטיין אין די נירן, איך האב נישט קיין וואסער אין די לונגען, און ברוך השם איך אטעם אלעס, דארף מען דאנקען דעם אייבערשטן פאר דעם, ס'נישט אומזיסט געקומען. ממילא, נאכדעם וואס מען דאנקט ריכטיג, קען מען נאכדעם זיך שטעלן בעטן דעם הייליגן באשעפער אויף א נייע יאר. ממילא איז יעצט איז די צייט, יא, יעצט, יעצט איז די צייט, פאר פאר ראש השנה. יעדן טאג דאנקען און דאנקען און לויבן עד אין שיעור, דעמאלטס דאס איז דאס זאגט דער רבונו של עולם, די איד באדאנקט מיר, וואס איז, די איד באדאנקט מיר, אז די איד באדאנקט מיר מוז איך אים געבן. שוין, דאס איז די ערשטע זאך. צווייטע זאך, אז מען קען אריבער גיין אום ראש השנה, שטייט אין הייליגן תפארת שלמה און ער קאכט זיך אין דעם אזויפיל, די הייליגע תפארת שלמה זאלסט וויסן, אז פארוואס הייסט ראש השנה יום הזיכרון, ווייל איין איד דארף בעטן פארן צווייטן איד, די עיקר פון איך קען נישט די מורא'דיגע לשון, די עיקר פון ראש השנה איז די נקודה אז מען דארף בעטן געדענקען א צווייטע איד, יענער איד איז נישט מיין חבר, נישט מיין נאנטסטע מענטש, אבער איך ווייס אז דארטן איז דא א איד וואס לא עלינו איז נישט געזונט, ער מוטשט זיך מיט שידוכים, צו וכדומה וכדומה, דאווען פאר אים. האב אין זין יענעם זאגט די הייליגע תפארת שלמה אז נאר מיט דעם קען מען אריבער גיין א ראש השנה, מען גייט אלע צוזאמען, מען בעט פאר אלעמען, מען בעט נישט פאר זיך, נישט קיין יחיד, בתוך עמי אנכי יושבת, ער האט מורא'דיגע ווערטער, הייליגן תפארת שלמה, דאס איז די צווייטע, דאס איז די צווייטע נקודה, די דריטע נקודה, ווען מען קומט אריין אין הייליגן יום טוב, איך זאג עס איבער אלע יארן. און ס'איז פאר אפאר יאר געווען וואס א איד איז געקומען צו מיר מיט טענות פארוואס איך זאג אזא זאך, כ'האב געזאגט וואס ווילסטו פון מיר, איך זאג נישט קיין אייגענע זאכן, אז די אלע ספרי קודש בפרט תלמידי בעל שם און בראש וראשון די הייליגע חתם סופר בראש וראשון אפשר זעקס צי זיבן אפשר מער וואו די הייליגע חתם סופר שרייבט אז די עיקר פון ראש השנה דארף מען זעהן צו זיין בשמחה. מען דארף זיין מורא'דיג בשמחה ראש השנה, דער ווילנער גאון האט ביי תקיעת שופר געווען אזוי פרייליך, געווען אזוי פרייליך ביי תקיעת שופר, אפנארמאל פרייליך, דער ווילנער גאון, ווייל ווען א איד איז בשמחה איז דא דא אין דעם צוויי נקודות, ראשית כל, ס'דא א זוהר הקדוש, זוהר הקדוש זאגט. די אלע ברענגען דעם זוהר די תולדות און נאך, ס'דא א זוהר הקדוש אין פרשת תצוה, ס'דא א עולם אויף יענע וועלט, ס'הייסט עלמא דאיצטבע, א וועלט וואס ווערט אפגעקאלערט, שטייט אין זוהר הקדוש אזוי, אויב א איד דרייט זיך ארום אויף די וועלט מיט א שמייכל, מיט א שמחה, אויפגעלייגט, האט ער אזויפיל קוקט עס אויס אויף יענע וועלט. און עס ברענגט אראפ מורא'דיגע השפעות טובות. טאמער א איד דרייט זיך ארום אנגעצויגן מרה שחורה'דיג, א זויערן פנים, איז רחמנא לצלן קוקט ער אזוי אויס אויבן, און ער ברענגט אויף זיך אראפ געוואלדיגע פראבלעמען. דאס שטייט אין זוהר הקדוש. אויף דעם זאגט די הייליגע אור המאיר וועגן דעם זוהר, און אלע ספרים ברענגען עס, היזהר והישמר, ראש השנה זיך ארומצודרייען מיט א זויערן פנים, היזהר והישמר. ווייל דו מאכסט זיך נאר צרות, הייליגער ייטב לב שרייבט, איי די גמרא זאגט דאך כמה דכייף איניש דעתיה עדיף טפי, יא די גמרא אין ראש השנה, די, יא ס'איז ריכטיג, אבער דאס איז נאר אינעווייניג, דאס איז נאר אינעווייניג נישט כלפי חוץ. כלפי חוץ, אזוי שרייבט די ייטב לב, זיין מיט א מורא'דיגע הארת פנים, מיט א מורא'דיגע שמייכל זאלסטו זיין כלפי חוץ, איך האב מורא'דיגע, און אזוי אלע ספרים, חתם סופר, חתם סופר שרייבט עצבות און אנדערע זאכן, בל יזכר ובל יפקד שרייבט די הייליגע חתם סופר. בל יזכר ובל יפקד, ווייל דאס מאכט, ס'שאדט נאר ראש השנה, ראש השנה איז מען אזוי פרייליך אז איך בין א עבד השם, איך בין, איך האב זוכה געווען צו זיין א איד, חתם סופר איז אזויפיל, איך זאג אפאר לשונות אפשר, פון הייליגן חתם סופר.

איינע פון די דרשות, השמחה היא מפני התחלת כבוד מלכותו, והיא יום גנוסיא לכל העולם כולו, באמת אריין זאגט ער וואלט מען געדארפט זייער וויינען, ס'איז מורא'דיגע טעג, וראוי לבכות ולהתפלל ולבקש רחמים ותחנונים, אך אמור אומרים עם השם אלה, אנחנו נשליך נפשינו מנגד. מיר געבן זיך מוסר נפש שלא להתעצב ביום חדוות ה' אלוקי ישראל ויום גנוסיא שלו ונשמח עמו, מ'וועט זיך פרייען מיטן אייבערשטן, ויעבור עלינו מה, ס'זאל זיין מיט מיר וואס ס'זאל נאר נישט זיין, אבער די עיקר פארן כבוד השם, ואמנם זה גופא גורם רחמים יותר מכמה תעניות, ווען דער הייליגער באשעפער זעהט שהם אינם חסים על בקשת חייהם מפני כבודו יתברך און נאך שרייבט די הייליגער חתם סופר א בכי' של צער בראש השנה מזיק כי אם על דרך בכי' של שמחה ודביקות אזא בכי' מעג מען יא בשמך יגילון כל היום איז די ראשי תיבות בכי'. אזא בכי' מעג מען יא ראש השנה, אבער נישט קיין בכי' פון צער. יא, און דאס איז די עיקר פון ראש השנה, און אזוי זענען אלע ספרים, אלע ספרים זענען מלא וגדוש אין די נקודה, אז די עבודה פון ראש השנה, ווייטער, מילא, און בעיקר איז דאך אז ס'ווערט א התחדשות, ס'ווערט א התחדשות, איך בין נישט דער זעלבער מענטש, ס'ווערט איך ווער אן אנדערע מענטש, כ'ווער א בריאה חדשה, כ'בין א אנדערע מענטש, כ'בין נישט די זעלבע מענטש ווי פאר א יאר. איך האב געטון דאס און דאס, איך בין נישט דער זעלבער מענטש, איך בין א אנדערע מענטש, דאס אליין דארף געבן פאר א מענטש מורא'דיגע שמחה. לאמיר צוגיין מיט נאך א ביאור אין דעם, שטייט פון רבי ר' פנחס קאריצער אז די עיקר פונעם ראש השנה איז א איד זאל זוכה זיין איין רגע אפילו אין דעם ראש השנה צו אור פניך, זאל זוכה זיין צו א הארת פנים פונעם הייליגן באשעפער, האט ער געמאכט די ראש השנה, האט ער עס ערלעדיגט, ווייל אזוי שטייט באור פני מלך חיים, ווען א איד איז זוכה צום אור פני מלך חיים, איז ער זוכה צום חיים, ברענגט אראפ רבי ר' פנחס, ס'שטייט פון די פריערדיגע קדמונים, אמאליגע צייטן איז געווען אזא געזעץ, אויב איינער איז געווארן מחיוב מיתה למלכות, אויב ער האט געזען דעם פני המלך, איז ער געווארן באפרייט אלץ כבוד המלוכה, איבער דעם ביי המנ'ן שטייט ופני המן חפו, מען האט אים צוגעדעקט ער זאל נישט זען דעם פני המלך, אזוי שטייט דא רבי פנחס. און דער עיקר פון ראש השנה איז א איד זאל זוכה זיין צו אור פני מלך, מ'ענדיגט די תקיעות זאגט מען אשרי העם יודעי תרועה, השם באור פניך יהלכון, מיר דארף מען דיין אור פנים, א איד איז זוכה צו א אור פנים איז דאס א מורא'דיגע זאך, שטייט אין מדרש אויף דעם פסוק האר פניך ונושעה, די הייליגע מדרש אידן זאגן דעם רבונו של עולם, רבונו של עולם אין לנו אלא הארת פניך, איך דארף גארנישט, איך וויל נאר דיין הארת פנים, איך וויל דיין שמייכל, נאר דאס וויל איך, איך וויל דיין הארת פנים, ווייז מיר דיין הארת פנים, וואס שטייט אין מדרש? שטייט אין אבות דרבי נתן, ווען א איד געבט פארן חבר הארת פנים, כאילו ער האט אים געגעבן אלע מתנות טובות שבעולם, שטייט אין וואס דער רב נתן. ער שמייכלט פאר יענעם, זאגט יענעם א גוט ווארט, כאילו ער האט אים געגעבן אלע מתנות טובות שבעולם. קומט ראש השנה, דער פאפא רב זכרונו לברכה פלעגט דערציילן, אז דער לבושי מרדכי קומט בעטן א ישועה, האט ער געזאגט, זאלסטו בעטן,

עטס ווילטס פון מיר הארת פנים, איך וויל פון ענק אויך הארת פנים. יאר פניו אתנו סלה. איך וויל אויך הארת פנים פון דיר, ווי אזוי קומסטו, ווי אזוי קומסטו צו מיר, ווי אזוי קומסטו אין בית מדרש, מיט וואסערא דרך ארץ, מיט וואסערא איידלקייט, מיט וואסערא הארת פנים קומסטו אין בית מדרש, ווי אזוי דאווענסטו. אזוי ווי די וואס נעמען געיעג מיט א ליכטיגקייט, דו ווילסט פון מיר הארת פנים, איך מיך אויך, איך וויל עס אויך הארת פנים. קומט ראש השנה, וויל מען זוכה זיין צו הארת פנים פון הייליגן באשעפער, דארף מען מאכן א שטיקעלע קבלה, ארבעטן אביסעלע אויף. אונזער הארת פנים צום רבונו של עולם בשעת איך טוה איך גיי איך טוה א מצוה מיט א געשמאק, איך דאנק די רבונו של עולם פאר די מצוה, מיר איינער דערציילט אז רבי שי יענקעלע זכר צדיק וקדוש לברכה כ'האב נישט געוויסט פון דעם בחייו פלעגט יעדן טאג ווען ער האט אנגעטוהן תפילין געווען פארמאכט די טיר קיינעם נישט אריין געלאזט, מ'האט אריין געקוקט אמאל פון די שפאלטענעס האט מען געזעהן ער איז ארויס מיט א ריקוד אין צימער פאר ער האט אנגעטון תפילין, ער האט יעדן טאג אזוי ווי פאר קידוש פלעגט ער טאנצן, יעדן טאג פאר ער האט אנגעטון תפילין האט ער געטאנצט, האט ער געטאנצט ביי זיך אין צימער פאר ער האט זוכה געווען אנצוטון תפילין, אט דאס איז אור פניך. דאס איז אור פניך, איך פריי זיך, איך טו עס די מצוה מיט אזא געשמאק, מיט אזא חן, רבונו של עולם, אה, אזא געשמאק טו איך עס, אזוי? איך איך קום דיר אויך אנטקעגן מיט אור פניך. זאגט דער אבער רבי ליסקא אזא מורא'דיגע ווארט, רש"י זאגט אז פארוואס בלאזט מען צוויי מאל, כדי לערבב השטן, זאגט רש"י אז דאס. אז אידישע קינדער זענען מחבב אויף די מצוות, מסתתמין טענותיו. זאגט ר' הערשעלע א מורא'דיגע ווארט, פארוואס שטייט אין פסוק על כל פשעים תכסה אהבה, אז מען האט יענעם ליב איז וואס ער טוט מאכט מען נישט קיין עסק, על כל פשעים תכסה אהבה, אזוי שטייט יא? קומט ראש השנה און ער מקיים די מצוה איין מאל און נאכאמאל און נאכאמאל, ער האט שוין געענדיגט דאווענען, מאכט נאכאמאל נאך קולות, איך קען זיך נישט געזעגענען פון די מצוה, אזוי חביבות מצוה ווערט ער פארמאכט, ווייל על כל פשעים תכסה אהבה, וואס ווילסטו, ער האט ליב מיינע מצוות, ער האט מיר ליב, איז געענדיגט, זאגט רבי הערש, דאס איז תקעו בחודש שופר. אויב דער שופר וועט זיין ביי דיר בחודש א התחדשות מיט א געשמאק, וועט זיין בכסה ליום חגנו, ס'וועט ווערן פארדעקט, אבער טאמער חלילה כי חוק לישראל הוא, איך האב נישט קיין ברירה, איך מוז עס טוהן, דעמאלטס איז חלילה משפט לאלקי יעקב, לויט טייטש פון הייליגער בעל שלום זיסקער. דאס איז דאס איז דאס די גאנצע, דאס דארף מען צוגרייטן יעצט, אריינברענגען אין זיך, ווי אזוי האט אויסגעקוקט מיין דאווענען, ווי אזוי קוקט אויס מיין לערנען,

קיין שול, איינס צוויי, איז דאך געדאווענט, פערטיג, ס'איז ארלעדיגט. אנדערע, איך קום דאווענען, איך קום נישט איך האב אפגעדאווענט, איך קום דאווענען, איך וויל נישט ענדיגן דאווענען, ס'איז מיר אזוי געשמאק. דאס גייט אריין אין דעם כלל. כ'וועל דערציילן א שיינע א שיינע ווע א שיינע א שיינע מעשה'לע, א קליינע מעשה'לע. אין ענגלאנד איז געקומען א איד צום קהל און ער האט געזאגט ער וויל זיין בעל תפילה ראש השנה, ער טראגט זיך אן צו זיין בעל תפילה, זאגט ער נישט זיין דא נאר אז מען באקומט א אישור א צעטל פון דעם רב, ווער איז דער רב? ר' יחזקאל אברמסקי, דעמאלט אין ענגלאנד.

זיך אין דיין כבוד, רבוש"ע בעט איך דו געבסט מיר כבוד אבער געב עס מיט א חן, און על כל פנים. כ'ווייס נישט. דאס דאטום דורך די אויספיר פון די מעשה ווייס איך ניט. אבער זיך אליין על כל פנים אז מ'קומט צום הייליגן באשעפער קומט מיט א חן מ'קומט נישט אן מיט סתם זאקן כ'ווייס נישט מיט א רעקל מיט א הוט מיט א חן. צוויי וואכן צוריק, דריי וואכן שבת, נישט שבת אנטשולדיגט מיטוואך, מיט אזא מין התפעלות, קענסט זיך גארנישט פארשטעלן. אלעס איז אין גרעניץ, ס'איז דא אין אריזאנא גרענד קעניען, און ער זאגט מיר פלאי פלאים נפלאות הבורא וואס איך האב דארט געזעהן, פלאי פלאים, איך קען דיר ווייזן א בילד, גוט מארגן, קיצור, און ער קען ווייזן א בילד, און ער זאגט מיר מיין איד איז מער געוואקסן, מיין איד, זיין אידישקייט, זיין איד איז געוואקסן. איך האב געוואלט זאגן, איך האב זיך איינגעהאלטן, אמת זיך איינגעהאלטן, איך האב געוואלט זאגן, איך האב געזען אסאך א גרעסערע נפלאות הבורא. איך בין געווען דעם זומער, בין איך געווען אין מאנסי, דארט לעבן וויזשניץ, דארט איז דא א ריזן היכל התורה, א ריזן היכל התורה, דארט לערנט מען כמעט פיר און צוואנציג שעה א מעת לעת קאכט דער היכל, זאג איך, דאס איז א גרעסערע נפלאות הבורא, דאס איז א גרעסערע נפלאות הבורא, אז אין תשפ ד זיצן אידן און הארעוועט און לערנען אויף אזא אופן ביינאכט דריי און פיר, א גאנצע נאכט מען זיצט און מען הארעוועט, דאס איז א גרעסערע נפלאות הבורא, יא, כ'מיין נישט נאר איבעראל, וואו זיי זיצן און לערנען, עכ"פ די תמצית הדברים איז, מ'דארף קומען צום הייליגן באשעפער, זיי א איד מיט א חן, מיט א חן, מיט א געשמאק, יעדע אידישע זאך האט א דאס וויל דער רבונו של עולם, דאס גייט אריין אין וואס מ'האט פריער גערעדט די ענין פון כריתת ברית צום רבונו של עולם, צו כריתת ברית. מורי ורבותי, נאך א זאך. שטייט אין הייליגע ישמח דברי אמת, אין הייליגע חתם סופר. דער חתם סופר שרייבט אזא מין מורא'דיגע לשון. חתם סופר שרייבט, ראש השנה דארף מען נישט בעטן אויף פרנסה, עטס הערטס ווערטער? מען דארף נישט בעטן אויף פרנסה. און ר' הערשעלע ליסקא און דער מראה יחזקאל שרייבט אזא מורא'דיגע לשון. הייליגער חתם סופר שרייבט אזוי, הערטס א לשון, בושה גדולה!

די אבות זיינען אבות זיינען נצחיות, און אזוי שרייבט דער דער מראה יחזקאל שרייבט אויך אזוי, מען דארף נישט דאווענען אויף פרנסה, דער באשעפער געט געט דיר במילא, דאס איז א לשון זייער עיס פון מראה יחזקאל באמת,

די עיקר עבודה ראש השנה איז בעטן דעם הייליגן באשעפער אז מען זאל בלייבן א ערליכע איד, שלא, מען זאל נישט אראפפאלן, מען זאל נישט צעבראכן ווערן מיט די שווערע נסיונות, מען זאל נישט דערטרינקען ווערן, מען זאל נישט פארשלעפט ווערן, אונז מיט אונזערע קינדער, מען זאל דארף זיין א איד, מיט אלע ביינער זאל מען זיין א איד. רבותי, כ'וויל ענק זאגן א ווארט, אביסל א שארפע ווארט, אבער ס'ליגט אין דעם א מורא'דיגע מורא'דיגע נקודת אמת. קיינער זאל מיר נישט חושד זיין, איך בין א ציוני ווען איך גיי זאגן דאס ווארט, ווייל איך גיי זאגן אויף עברית. ס'איז געווען א איד ביי די קריג, ער האט געהייסן ר' לייבל קוטנער. ווער ס'האט געהערט פון אים, די די געווען נאך פארן קריג איז ער געווען אין גער איז ער געווען פון די ארויף געקוקטע אינגעלייט גאר גאר א גרויסע מענטש געווען ביי די קריג האט ער געטוהן גדולות ונצורות וואס ער האט געראטעוועט בחורים קינדער מיט מיידלעך פון די ציונים האבן זיי געוואלט חרוב מאכן ער האט חתונה געמאכט ער האט געראטעוועט דורות דער רבי לייבל האט אליין פארלוירן זיין גאנצע שטוב נעבעך ס'איז געווען א אדם חשוב עד למאוד נאך די קריג איז עפעס געווען עפעס אמאל א שמועס. מיט איינעם ווייסט ווי אויב ס'איז דאס האט רבי לייבל קוטנער געקומען ארויף פון דארט ס'איז אריין געקומען ער אזוי צוקאכט האט ער געזאגט אזוי מיום עמדי על דעתי האב איך געזאגט צו מיר אני לא רוצה להיות דתי וואס איז מיין דתי אני לא רוצה להיות דתי אני יהודי לא דתי האט ער מסביר געווען וואס איז די פשט, דתי די פשט איז, יא איך האב געוויסע געזעצן, איך האב געמאכט א קאנטראקט מיטן אייבערשטן, ראש השנה, איך וועל אנטוהן תפילין, איך וועל גיין א טלית, יא איך האב א געוויסע, אבער נאכדעם, עד כאן, מיש דיך מער נישט אריין אין מיר. עד כאן, דאס הייסט דתי, דאס איז נישט קיין איד, דאס איז נישט קיין איד, א איד איז פֿיר און צוואַנציק שעה א גאנץ יאר איז ער אונטערן רבונו של עולם, ער טראכט פונעם אייבערשטן, ער לעבט מיטן רבונו של עולם, דאס איז א איד, ער האט אזוי געקאכט אין דעם רב לייבל, אני לא דתי, אני יהודי. קומט ראש השנה, דארף מען זאגט די הייליגע חתם סופר, דארף מען געבן א טראכט אריין, רבותי וויפיל איד בין איך? וויפיל איד בין איך? נישט איך האב יוצא געווען, וויפיל איד בין איך? ווי איז מיין הארץ געווען א גאנץ יאר? און וויפיל שטותים והבלים, און וויפיל חיצוניות, ווי איז מיין איד? נישט די חיצוניות, די נקודה הפנימית, די איד, די אהבה, די געפיל צום רבונו של עולם, ווי איז מיין איד געווען א גאנץ יאר, אויף דעם דארף איך דאווענען ראש השנה, אויף דעם איז די עיקר וואס איך דארף וויינען פארן הייליגן באשעפער, ווי אזוי קוקט אויס מיין איד, איך רעד צו מיר רבותי. אט אז דאס איז די עיקר עבודה פון ראש השנה, בפרט ווען ס'קומט צו עבודה פון מלכיות, ממליך זיין דעם הייליגן באשעפער. איך וויל איבערזאגן א שטיקעלע פון רבי אברהם שאג. דברים נוראים עד מאוד. ווען א איד בעט דעם אייבערשטן בשעת די תקיעות, ער בעט דעם אייבערשטן נעם אוועק פון מיר דעם לב האבן, געב מיר א לב טהור, ולעבודתו, דורך דעם וואס אויב ער בעט איבער בלב שלם בשעת די תקיעה, וועט דער הייליגער באשעפער ארויפגיסן אויף אים רוחו הטהור על לב האדם. נאכדעם שרייבט ער ווייטער, הערט מורא'דיגע לשונות, די מצוה הקדושה פון תקיעת שופר משפיע השפעת קדושה, על כל איש ישראל אשר לא ניצץ קדישא ומעורר עצמו בשעת תקיעת השופר איף עלי כל נציצי קדישא ירא לקבל שפע הרב זאגט ער וויבאלד איז הדבר יצא מפי המלך מלך המלכים אז דער תקיע שופר דארף טוהן א פעולה להתעורר את טהרה דברי לא ישוב ריקם

שב על קיאו, וקשה לו להיפרד מהחטא, כאטשיג ווען ער שטייט אין א מקום קדוש וויל ער תשובה טוהן, אבער ליידער ווען ער גייט ארויס גייט ער צוריק רחמנא לצלן, אבער אויב ער וועט נתעורר ווערן בשעת התקיעה ביום הדין הקדוש און ער וועט בעטן דעם הייליגן באשעפער רחמים וועט עס אים העלפן אויף א גאנץ יאר ער זאל נישט זיין חוזר לסורו. הרב קאפלמאן זכר צדיק לברכה זענען מיר געגאנגען צו תשליך, זיך אזוי אפגערעדט, תשליך, מען דארף מיר אריין ווארפן אין ים אריין, דאס איך קען דאך נישט אפשפילן פון די עבירות, נעבעך האט הרב קאפלמאן געזאגט, תשליך יא מען דארף מיר אריין ווארפן. אבער אויב א איד זאגט ר' אברהם שאג, אבער אויב א איד שטייט אויף בשעת די תקיעות און ער גרייט זיך און ער בעט איבער דעם אייבערשטן באמת, ער איז זיך מודה מתוודה, יא בלב מעג מען דאך, יא בלב בין השפתיים מעג מען על כל פנים, און בעטן דעם הייליגן באשעפער קען ער פועל'ן גרויסע זאכן דעמאלטס. אזוי שטייט פון ר' אברהם שאג. שטייט אין ספר אורח לחיים. זאגט ער א מורא'דיגע דערהער דער ענין פון זכרונות. זאגט די נקודה דארט ער האט א לאנגע אריכות אין האזינו פרשת האזינו אבער די נקודה איז זאגט ער מען בעט דעם הייליגן באשעפער רבונו של עולם ווען דו האסט באשאפן די וועלט וואס האסטו געטוהן? נישט געווען קיין שום זכות נישט, האסט אבער געוואוסט אז ס'גייט ארויסקומען א כלל ישראל, וועסט האבן פון זיי תענוג און נחת. ביי נח באהבה זכרת, וואס איז געווען דעמאלטס, וועמען, וואס, ווען, אבער האסט געוואוסט ס'גייט ארויסקומען א כלל ישראל, אן קיין שום זכות נישט. ביי זכרונות בעט מען דאס, ביי זכרונות בעט מען דעם רבונו של עולם, רבונו של עולם געדענק אונז דעם כלל ישראל, און מיר האבן נישט קיין שום זכות נישט אבער דו האסט דאך באשאפן די גאנצע וועלט מיטיב צו זיין פאר אונז אפילו מיר האבן נישט קיין זכותים, פון דעסטוועגן שטייט אין קרן לדוד זאגט א מורא'דיגע זאך, מען בעט דעם אייבערשטן גם את נח באהבה זכרת, האסט אים געדענקט פארוואס? ווייל האסט אנגעקוקט ער איז אויך נישט געווען ווער ווייסט וואס, אבער אקעגן אזא וועלט פון רשעים איז ער געווען א צדיק, בעט דעם רבונו של עולם קוק אויף אונז אויך אזוי, קוק אויף אונז אויך אזוי, אבער קעגן די גאנצע וועלט זעמער אונז צדיקים, יא, וועלכע פאלק אין די וועלט איז מקבל אזויפיל יסורים באהבה וואו נאך דא א דור רבותי, וואס מענטשן ליידן אזויפיל, אזויפיל ווי די דור, לא יאומן כי יסופר וואס מען ליידט זיך אן אין דעם דור, איך רעד נישט יעצט בגוף, נאר אסאך אסאך מער בנפש, נישט דא קיין איין שטוב דאכט זיך וואס מען ליידט נישט קיין יסורים נוראים, מען דערציילט נישט און מען זאגט נישט און מען שעמט זיך צו רעדן, און פון דעסטוועגן קיין איין איד דרייט זיך נישט ארום און ער האט טענות אויפן הייליגן באשעפער. יעדער איינער בייגט זיך איין און ער איז מקבל יסורים באהבה, האט ער פאר דעם גענוג, יא, וועלכע אומה ולשון וואלט דאס געטוהן? וועלכע אומה ולשון וואלט דאס געטוהן? מילא קען מען בעטן דעם הייליגן באשעפער, וגם את נח באהבה זכרת, קוק אונז, אבער קוק די אלע קוק די אלע אומות העולם, ווי אזוי זענען ווי אזוי זענען זיי, ווי אזוי זעמער אונז, און אוודאי זענען מיר ווערד און מיר זענען כדאי, אז באשעפער זאל אונז בענטשן מיט אלע ברכות, מיט אלע השפעות וואס איז נאר שייך. הייליגער חתם סופר שרייבט אז די לעצטע דריי טעג פון דעם יאר הייסט די עיטור השנה, דאס איז די עיטור פונעם קומענדיגן יאר, די לעצטע דריי טעג די יאר האמער עס מאנטאג דינסטאג, מיטוואך, דאס איז די עיטור פונעם קומענדיגן יאר, זאל מען זען די דריי טעג זאל זיין באופן נפלא מאוד, כ'וועל זאגן זיין הייליגע לשון, הייליגע חתם סופר. ענין השלושה ימים נראה לי לשון קדשו פון הייליגן חתם סופר, שהיא דומה לזריעה.

טרם כניסתה. רבותי, דעם שבת קודש הבא עלינו לטובה, דאך די אונטערשטע שבת פון יאר, שטייט אין שם משמואל, אז ווער ס'איז מענג דעם שבת ווי ס'דארף צו זיין, מכבד דעם שבת, מענג דעם שבת, כ'מיין נישט מיט פאפיטעס, נאר מענג דעם שבת מיט וואס ס'דארף צו זיין, מיט לערנען, מיט דאווענען, מיט זינגען געשמאק, זאגט ער, פאררעכט ער א גאנץ יאר, און אלע השפעות פון אלע שבתים פון א גאנץ יאר קומט אריין אין דעם שבת קודש, אזוי שטייט אין שם משמואל. אז מ'איז מכבד דעם שבת קודש, אז מ'גרייט זיך צו צום שבת, ווייל ס'איז די אונטערשטע שבת פון יאר, מ'איז דאס מכבד ווי ס'דארף צו זיין, מ'גרייט זיך צום שבת ווי ס'דארף צו זיין, מ'פאלט נישט אריין די לעצטע רגע אין שבת, מ'לעשט אויס דעם טעלעפאן א צוויי שעה פאר'ן שבת, מ'ווארט פאר'ן שבת, וכדומה, איז דאס מורא'דיג מורא'דיג משפיע דעם שבת אלע השפעות טובות. כ'וועל מסיים זיין, קומט ראש השנה. אידן ווינטשן זיך איינער דעם אנדערן, יא, דארף מען ווינטשן מיטן גאנצן הארץ, מיט א געשמאק, נישט מיט א זויערן פנים, גאר מיטן גאנצן גאנצן הארץ זאל מען ווינטשן. ס'איז געווען, איך האב געהערט פון מיין רעבן אז ס'איז געווען אין באראנאוויטש, האט עס געהערט פון יענעם איד אליין, געווען א איד וואס האט געלערנט ביי רבי אלחנן אין ישיבה, געווען א בחור, זאגט ער, ביי אונז האט מען אויך געווינטשן לשנה טובה, אבער נאכדעם איז מען געגאנגען זאגט לאמיר זעהן וואס טוט זיך ביי די חסידים, געגאנגען צום בית אברהם דארטן, און אז ער קומט אריין זעהט ער וואס טוט זיך, אזעלכע קולות, יעדער איינער ווינטשט דעם אנדערן, מיט אזא מין ברען, לשנה טובה, ס'טוט זיך, ער איז געבליבן אזוי שטיין, ער האט בלעבן נישט געזעהן אזא זאך, אזוי ווי ער שטייט אזוי פארחלומט אויף דאס, כאפט ער א זעץ אין די פלייצע, און איינער גיט אים א געשריי, וואס שטייסטו ווי א גולם, זאג, לשנה טובה תכתב, גיט זיך א דריי אויס, ס'געווען דער בית אברהם אליין. וואס שטייסטו ווי א גולם, זאג, לשנה, אט אזוי דארף מען זאגן לשנה טובה. דער הייליגער באשעפער זאל בענטשן יעדן איינעם רבותי, לשנה טובה תכתבו ותחתמו, לאלתר לחיים טובים, עטס מיט ענקערע משפחות, געזונט, בני, חיי, מזוני רויחי, לעכטיגע שבתים, לעכטיגע דאווענענס, לעכטיגע לערנענס, און דער אייבערשטער זאל העלפן. זאלן אלע צוזאמען דערלעבן לקבל פני משיח צדקינו באנפין נהירין במהרה בימינו אמן. חנניה בן עקשיא אומר רצה הקדוש ברוך הוא לזכות את. אין נאמען פון איחוד שיעורי תורה האב איך די גרויסע כבוד
זיך באדאנקען אונזער חשובער הרב יצחק אייזיק